א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער עלף, מיטן עקספערט אין די סטאק מארקעט און אינוועסטמענטס פאר מיטלשטאף, און אויך איך קען אים אנרופן א גוטע רעבע, וויאזוי ווייס איך אז ער איז א גוטע רעבע? ווייל ער געבט קורסעס וויאזוי צו אינוועסטן און זיך פארזיכערן אויפבויען א פעסיוו אינקאם,

מען דארף דארטן טעקסטן, ס'קומט אויך אסאך מאל וואויסמעילס, באט איך וויל מיך זייער זייער אנטשולדיגן פון פאראויס אז איך קען כמעט נישט אנקומען אויסצוהערן וואויסמעילס, אויב מען שיקט א טעקסט איז אה האסט נישט קיין טעקסט אפשר בעטסטו דיין חבר זאל טעקסטן פאר דיר, באט שיק א טעקסט צו די נאמבער אדער שיק א אימעיל צו עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם, ask at chaimekstein דאט קאם.
סאו חיים ס'איז דא א, אקעי די קש, צוריק צו די קשיא, קשיא איז וואס מיינט קאווערד קאלס? קאווערד קאלס.
און איך ווייס אז ס'האט שייכות מיט אפשענס, און איך ווייס אז האסט גערעדט וועגן אפשענס פון נאמבער נײַן און נאמבער צען, יא? נאמבער נײַן און נאמבער צען, גוט געלט נאמבער נײַן און צען האבן מיר גערעדט פון אפשענס, סאו אויב דו קענסט מיר נישט זאגן אויף שפיץ גאפל וואס אפשענס איז? סאו דו פרעגסט קאווערד קאלס, קאווערד קאלס בעסיקלי אויב איינער וויל פארשטיין בעסער וועל איך עס איבערטייטשן אויף אידיש, כ'מיין אז דו ביסט בעסער אין אידיש ווי מיר, ניין? וויאזוי זאגט מען עס אויף אידיש קאווערד קאלס?
קאווערד קאלס, קאלס מיינט קאלס, רופן.
קאלס איז אויף פלעין אידיש, זאג עס אויף בלויז אידיש. רופן. רופן, אה.
רופונגען, רופענישן. און קאווערד? איז געדעקט.
געדעקט, געדעקטע קאלינג, געדעקטע רופונגען.
אקעי.
געדעקטע רופונגען, אקעי. פיין, לאמיר עס צונעמען, מ'וועט עס פרובירן צו מאכן קורץ און שארף, און כ'האף אז דער עולם וועט עס כאפן. יעצט וואס ס'מיינט קויפן א שעיר ווייסט מען, יא? מ'קויפט א שעיר אין א קאמפאני, מ'קויפט א סטאק, כ'מיין אז יעדער וואס ס'הערט אויס גוט געלט נומער עלף ווייסט שוין דאס. און דער וואס האט עס נישט געהערט מיינט עס אז ווייל איך בין עס געוואר געווארן דא אויף די שיעור,

ער ווייסט עפעס א רבי וואס ס'גייט מופן אין יענע געגנט, און און ער גייט מיטברענגען מסתם אסאך חסידים מיט זיך, און ס'גייט זיין א גרויסע פארלאנג צו קויפן הייזער אין יענע געגנט, איז האלט ער אז ביז דריי חדשים גייט עס זיין ווערט הונדערט צוואַנציק טויזנט דאלער.
אקעי. קומט שמעון צו ראובן און זאגט אים, קוק אן, דו האסט די הויז וואס ס'איז ווערט הונדערט טויזנט דאלער, דו האלטסט אז ס'גייט נישט ווערט זיין מער ווי הונדערט און צען טויזנט דאלער? איך האלט אז ס'גייט יא ווערט זיין, סאו איך מאך מיט דיר א געשעפט, געב מיר א גאראנטי אז אין די נעקסטע זעקס חדשים אויב איך קום צו דיר אז איך וויל קויפן די הויז פאר הונדערט צען טויזנט דאלער ביסטו עס מסכים צו פארקויפן פאר מיר.
אקעי.
ראובן זאגט, איך האב נישט קיין פראבלעם דיך צו געבן די גאראנטי ווייל איך האלט אז ס'גייט נישט זיין מער פון הונדערט און צען טויזנט דאלער, אבער פארוואס עפעס זאל איך דיר עס געבן? יא. זאגט שמעון, איך גיי דיר באצאלן פאר דעם.
איך געב דיר א טויזנטער.
איך געב דיר א טויזנטער.
און גאראנטיר מיר עס.
יא. זאגט ראובן נאו פראבלעם אהער מיטן טויזענטער ביז זעקס חדשים אז דאס איז נישט אונטער צען טויזענט דאלער איז בלייב איך מיטן טויזענטער און דו בלייבסט מיט א גוטע טריי האסט געטרייט האסט געטרייט דיין בעסט שוין סאו דאס איז א איין סאו ראובן אוינט די הויז און ראובן האט געגעבן א גערענטי פאר שמעון.

אונז גיימער יעצט פשוט במקום הויז לייגן א שער. ראובן אוינט א שער. אקעי לאמיר זאגן ער אוינט א שער פון קאמא וואסער. יעצט די איינציגסטע פראבלעם איז אז קאמא וואסער איז נישט קיין פאבליק קאמפעני.
נאכנישט.
נאכנישט. מ'קען עס נישט קויפן אויף די סטאק מארקעט אבער למשל אז ס'איז יא. אקעי? פארוואס זאל איך גיין מאכן משא כ, איך פרעג דיך באמת, זאל איך גיין מאכן משלים פון וואלמארט, מיט איי בי עם, מיט מייקראסאפט וואס, סעפערעט, לאמיר גיין היימישע זאכן, לאז אלעס ביי אונז, לאז אלעס ביי אונז, סאו בלייבט קאמא וואסער, סאו סאו ראובן אוינט א שעיר פון קאמא וואסער, און לאמיר זאגן אז די שעיר איז ווערט הונדערט דאלער, און ראובן האלט אז די קאמא וואסער שעיר גייט נישט זיין ווערט מער ווי. הונדערט און צען דאלער אין די נעקסטע זעקס חדשים. אזא בטלן איז דער ראובן? שמעון אבער ווייסט אבער פון גוט געלט און פון די אלע זאכן וואס טוט זיך אויף קאמא וואסער, סאו שמעון האלט אז קאמא וואסער שער גייט זיכער ווערט זיין מער פון הונדערט און צען דאלער. אקעי. סאו זאגט שמעון פאר ראובן, קום, גיי, דו פארקויף מיך א שער פון די, א, א, דו פארקויף מיך א גערענטי אז אויב אין די נעקסטע זעקס חדשים איז קאמא וואסער ווערט מער, א שער מער ווי הונדערט און צען דאלער, גייסטו מיך פארקויפן א שער פון קאמא וואסער פאר הונדערט און צען דאלער? יא. זאגט ראובן נאו פראבלעם איך האלט עניוועי אז סגייט נישט זיין. שוין אבער כ'דארף געלט פאר דעם כ'גיי דיר עס נישט טון בחינם. יא. סאו ראובן בעט פון אים הונדערט דאלער פאר דעם סאו שמעון געט פאר ראובן הונדערט דאלער און נאך זעקס חדשים עמער זעהן ווער איז געווען גערעכט צו ראובן בלייבט מיט זיין הונדערטער פלאס זיין שער פון קאמא וואסער.

יא, ס'מאכט א ניין הונדערט דאלער. יא, יעצט לאמיר טראכטן אויב ראובן איז געווען גערעכט, איז דא געשען אפאר זאכן פאר ראובן, קודם איין זאך איז געשען פאר ראובן, ער האט נאך זיינע שעירס פון קאמא וואסער, און ער איז סאך מער סעקיורד יעצט, ס'הייסט ער האט סאך ווייניגער ריסק, ווייל ביז יעצט האט ער געהאט ריסק פון צען טויזנט דאלער אין די, אין די.

יא, ער האט ער האט סתם סטאקס, און די קרן וואס ער האט געצאלט פאר דעם איז געדעקט, איז באצאלט.
ממש אזוי. אקעי.
סאו סאו ס'איז דא אסאך סיבות פארוואס מענטשן טוען עס, קודם לאמיר רעדן פון די פארקויפער, אסאך פארקויפערס טוען עס ווייל זיי ווילן רעדוצירן זייער אינוועסטמענט אין עס, ביז יעצט האבן זיי געצאלט צען טויזנט דאלער אזוי צוביסלעך גייט אראפ זייער אינוועסטמענט. יא, ווייל זייער קרן צאלט זיך אויס. זייער קרן צאלט זיך צוביסלעך אויס. און ער האלט אז ס'גייט סייווי נישט ארויפגיין אזוי סאך. אויב ער האלט ס'גייט ארויפגיין אזוי סאך וואלט ער עס קיינמאל נישט געטון. יא. דאס איז מצד די אינוועסטער. און אויך איך קוק עס אויך אן אסאך מאל אויב מ'טוט עס אויף די ריכטיגע וועג קענסטו עס אנקוקן אזויווי דו אונסט א הויז און דו באקומסט רענטל אינקאם. אהא. האסט א הויז.

אבער אויב ס'איז דא עפעס א יודא מיט א יששכר וואס זיי זיצן אויף מערב זייט אין בית מדרש וואס זיי האבן גערעדט פון יא און זיי האבן א קאמפאני קול מבשר.
יא.
דאס איז מצד ראובן.
אקעי. מצד שמעון פארוואס שמעון טוט עס? ווייל שמעון האט נישט קיין צען טויזענט דאלער צו קויפן קול מבשר שעירס אדער? וויל ער נעמען די צען טויזענט דאלער און ער וויל געמבלען מיט עס, איך רוף עס געמבלען ווייל די עולם דארף וויסן אז דאס איז געמבלינג מאוסט אוו די טיים, די וואס קויפן די גערענטיס, די וואס קויפן די גערענטיס על פי רוב, ער ווייסט עפעס א אינפארמעישן טו מיר א טובה, מיין נישט אז גאלדמען סעקס ווייסט ווייניגער ווי דיר, מיט דזשעי פי מארגען מיט די אלע גרויסע אינוועסטמענט קאמפאניס ווייסן ווייניגער ווי דיר, און אז די פרייז ליגט נאכנישט דארט איז א סימן אז ס'קען זיין אדער יא אדער נישט. און על פי רוב איז עס א געמבל, און די פראבלעם איז אז נאך זעקס חדשים איז גארנישט דא פון דעם, ער קען זאגן גוט שבת פאר דיין געלט, אבער ווען ער ווייסט עס נאכנישט, דער יששכר וואס שטייט אויף מערב זייט און ער ווייסט דאס נישט, מאכט אזא חשבון, איך גיי נעמען צען, אדער האט ער נישט קיין צען טויזנט דאלער, אדער האט ער יא צען טויזנט דאלער און ער מאכט א חשבון, איך גיי נעמען צען טויזנט דאלער קויפן קול מבשר שעירס, ווייל ס'גייט ווערן הונדערט און צוואנציג, לאמיך נעמען צען טויזנט דאלער און קויפן טויזנט קול מבשר אפשענס.

סאו חיים, איך ווייס אז דו האסט געגעבן א קורס, איך מיין די קורס ס'קומט נאך איינס? ס'קומט נאך איינס אם ירצה השם אין אפאר וואכן ארום יא. אקעי סאו דאס מ האסט גערעדט ממש וועגן דעם, האסט גערעדט וועגן אינוועסטן אין אפשענס? האסט גערעדט פון דעם אויך?
דו רעדסט פון די קורס וואס כ'האב גערעדט אין די קורס?
יא. אין די קורס קאווערט מען אלעס אלעס אלעס ארום אפשענס אינקלודינג וואס אונז האמיר יעצט געשמועסט קאווערד קאלס סאך מער באריכות. סאו וואס, דו לערנסט דארטן אויס ראובן וואס צו טון אדער שמעון וואס צו טון? סאו דו לערנסט אויס די מענטש אז זאל קויפן גארענטיס אדער א מענטש זאל קויפן גארענטיס? איז מיין שאלה פשוט איז האסט אראפגעלייגט די אפשענס מארקעט אלס זייער א מסוכנדיגער פלאץ ווי מענטשן מאכן אסאך מיסטעיקס סאו כ'מיין וואס וואס ווער איך געוואר ביי דיין קורס אז וואס דו זאגסט יעצט איז נישט אמת? איך זאל יא גיין? איך זאל אריינלויפן אין די מסוכנדיגע פלאץ אין די אפשענס מארקעט און אנפאנגן קויפן גערענטיס מיט זאכן? האסט דאך יעצט געמאכט א קעיס פארקערט.
יא, איך קען דיר איין זאך זאגן פנחס, דו האסט נישט קיין אנונג וויפיל מעסעדזשעס איך באקום אן א דעילי, יעדן טאג, אימעילס, טעקסט, חיים, כ'האב צען טויזנט דאלער, וואס זאל איך טון מיט עס? כ'האב אינוועסטעט דא און דא און דא, כ'האב גוט געטון? איך ענטפער קיינמאל נישט אויף די קשיא ווייל מען קען נישט ענטפערן, ווייל כ'קען נישט ענטפערן אן די אן קענען א מענטש'ס סיטואשען, אבער איין זאך וואס איך קען דיר זאגן, אז א מענטש וואס גייט דורך די קורס, ברוך השם און ס'איז א זכי' וואס איך האב צו העלפן אזוי סאך אידן, גייט ארויס מיט די סקילס, ער ווייסט פונקטליך וואס ער דארף האבן איין טאג נאכן קורס,

סאו דאך ממש א שאד. זאל די געלט קומען צו מיר. גיי אריין, גיי אריין צו די פינף פראצענט. גיי אריין צו די פינף פראצענט און שטרעק אויס דיין הענט און טריי צו מאכן. איך האב א אינטערעסאנטע שאלה, חיים, די ערשטע קורס האסטו געגעבן שוין פאר צוויי חדשים צוריק? אביסל ווייניגער? די ערשטע גרופ קורס, די ערשטע גרופ. פון איבער צען יאר וואס די. כ'מיין, די יעצטיגע ראונד פון קורס, כ'ווייס, מיר דאכט זיך אז דיין פלאן איז געווען צו געבן איינס, און די צווייטע איז געקומען ווייל די ערשטע איז געווען פול. און איך האב א פילינג אז די דריטע קומט אויך ווייל די צווייטע איז געווען פול. יא, כ'קום נישט נאך, ווייל איך מוז עס לימיטן צו וויפיל מענטשן עס קענען קומען פער קאורס. אוי ואבוי, כ'מיין וואס שטערט דיך אז ס'זאל זיין ברוב עם? הלוואי זאל איך קענען האבן טויזנט מענטשן אין א קאורס, די פראבלעם איז אז איך לאז עס אפן פאר קוועשאנס און ענסערס, און אויסער דעם דורינג דורינג די וויק צווישן איין קאורס און די אנדערע איבער די וואך באקום איך פון די סטודענטס אסאך אימעילס און מעסעדזשעס אויף געוויסע קלארקייטן וואס זיי דארפן, און דער אמת איז איי טעיק איט ווערי ווערי פערסענעל אז יעדער איינער וואס איז אינוועסט אין די קאורס זאל ארויסקומען מיט הונדערט פראצענט די סקילס וואס מען דארף האבן כדי צו מצליח זיין אין דעם, סאו איך זעה נישט אז איך זאל קענען מער ווי א געוויסע אמאונט האבן אין א קאורס, ממילא האב איך געמוזט עס אפשטופן געוויסע מענטשן און לייגן צו די נעקסטע קאורס. סאו די קאורס איז א חידוש און נישטא וואס צו רעדן, ס'מסתם די איינציגסטע פון דעם מין וואס איז דא אויף אידיש זיכער, אנדערע שפראכן קען איך נישט אזוי גוט. אבער וואס טוט דער מענטש ער ענדיגט די קורס תכלית? וויאזוי מאכט ער עקשן? וויאזוי טוט ער? וויאזוי קעשט ער עס איין צו מאכן געלט? דאס איז דאך די עיקר דא, דאס איז דאך דיין גאול דא.
יא, כ'על דיר זאגן די אמת פנחס, איך האב שוין אינוועסטעט מסתם אין, כ'קען זאגן איבער הונדערט טויזנט דאלער, באט מסתם סאך מער פון דעם, איבער מיין מיין ביזנעס קעריער, אין אין אין אין און עדיוקעישן און אזעלכע זאכן. ס'איז דא א געוויסע. קאנסעפט פון עדיוקעישן אין די וועלט וואס איך מיין אז ס'איז מוראדיג מוראדיג ראנג און דאס איז אז עדיוקעישן מיינט נאלידזש צו געוואר ווערן עפעס זיך אויסצולערנען עפעס איך האלט אז ס'איז נישט ריכטיג איך האלט עדיוקעישן מיינט טון עפעס אז איך לערן אויס פאר מענטשן די סקילס פון אפשענס און צום סוף ווערט גארנישט געטון פון דעם איי דיד נאט דו מיי דזשאב איך האב נישט געטון וואס איך האב געדארפט טון. סאו וואס טו איך פאר דעם? וועגן דעם האב איך צוגעלייגט צו די קורס א עקסטרע פאר וואכן, וואס אין די פאר וואכן קומט מען זיך צוזאם איין מאל א וואך, און מען טרעיד צוזאמען, מען מאכט די אלע טרענזעקשאנס צוזאמען.
אוי, האסט נישט דערציילט ביז יעצט.
דאס האב איך נישט דערציילט ביז יעצט ווייל ס'איז א נייע זאך וואס כ'האב אנגעהויבן צו טון לעצטנס, כ'האב געזען אז ס'גייט אימפראוון די רעזולטס זייער שטארק, סאו מען ענדיגט די קורס, מען גייט דורך די קורס, יעדער איינער האט די יסודות וואס מען דארף האבן, און נאכדעם שטעלט מען זעצט מען זיך אראפ איין מאל א וואך אויף זום, און אונז גיימיר דורך טרעדס, ס'הייסט דו זעסט מיין סקרין, דו זעסט וואס איך טו, איך דערצייל דיר וואס איך טראכט ווען איך טו עס, פארוואס איך מאך אפ צו טון עפעס, און בשעת מעשה טו איך עס, און אויב דו ווילסט קענסטו עס טון צוזאמען מיט מיר אויף דיין אקאונט, דאס הייסט מען לערנט אויס אין די קורס אויך וואסערע מין אקאונט צו האבן, באט דו קענסט עס טון אויף דיין אקאונט, און דו זעסט די תוצאות, קענסט מיך פרעגן קשיות אויף דעם וואס דו טוסט, אויף דעם וואס אונז טוהן מיר, קענסט מיך פרעגן פארוואס האסטו נישט געטוהן דאס, אפשר זאל מען טוהן יענץ, און געס וואט, זייער אסאך מאל, די נעקסטע וואך וואס מען טרעפט זיך נאכאמאל אויף די וועב, קומסטו מיט דיינע אייגענע רעיונות, איך מיין אז מען זאל דאס און דאס און דאס טוהן, וואס האלטסטו חיים, זאל מען עס טוהן אדער נישט? סאו דאס האט גענומען די גאנצע קורס און געטרענספערט, ווי זאגט מען געטרענספערט אויף אידיש?
טראנספערירט, אריבערגעפירט, מגלגל געווען. מען האט מגלגל געווען. פון נאלידזש, וואס הייסט פון פארשטיין א זאך, ביז באמת טון אויך, עשיה. ווען איינער טוט עס איז באמת קען איך זאגן איז ער עדיוקעיטעד, ווען איינער זאגט מיך אז ער ווייסט עפעס און איך פרעג אים לאמיך הערן וויאזוי האסטו עס געטון ביי דיר, און ער זאגט מיר נע איך האב קיינמאל גארנישט געטון איך האב נאר געוואלט איך האב געטראכט, איי טינק איטס א ראנג וועג פון טראכטן ווען מען ווייסט.
אהא.

און און און אין מיין אין מיין פינף און צוואנציג יאר קעריער אין די פיינענשעל אינדעסטרי איז די קוועשענס אויפגעקומען מסתם פאר מיך הונדערטער אדער טויזענטער מאל.
Wow.
און איך זאג אייביג פאר די מענטשן וואס זיי פרעגן די קוועשענס בעיסד ווען איינער פרעגט קווע ביי די וועי איך מיין אז איך האב גענוג עקספיריענס אז ווען איך זעה א קוועשען פון א מענטש ווייס איך מער ווייניגער אסאך דיטעלס פון די מענטש.
טאקע?
וואו ער שטייט ווי ער שטייט פינענשעלי. ווי ער שטייט פינענשעלי און אויך אין זיין אין זיין וועג וויאזוי ער אין זיינע אינוועסטמענט זעה איך עס אלס בקיצור ס'ווענדט זיך וואס די קשיא איז כ'קען אזויפיל זאגן הלוואי הלוואי הלוואי כ'ווינטש ענק אלע אז ענק זאלן האבן די קוועסטשן נאכן מאכן אסאך געלט ווייל איינס פון די ריזיגע בענעפיטס וואס איז דא אין אמעריקע איז אז מ'צאלט נישט קיין טעקסעס אויף געלט וואס מ'מאכט נישט. אהא. מען צאלט נאר געלט אויף טעקס וואס מען מאכט. און אז מען מאכט געלט זאלסטו זען אראפצונעמען א חלק פון די געלט, און זיצן מיט גוטע אקאונטענטס וואס זאלן איבערגיין מיט דיר וויאזוי מען קען רעדוסן די טעקסעס ווי מער מען קען. ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי האלטן זיך צוריק פון מאכן אסאך מאל געלט ווייל מען גייט צאלן טעקס, און דאס איז הונדערט פראצענט נישט די ריכטיגע אפראוטש. מען דארף זען צו פארדינען ווי מער און מצליח זיין ווי מער, און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף זאל מען האבן א פראבלעם, אוי, הלוואי זאלט עטץ אלע האבן א פראבלעם פון צאלן א מיליאן דאלער טעקס די יאר,

אקעי. איך בין זיכער און איך וועל זיכער הנאה האבן און די אנדערע אידן וועלן אויך הנאה האבן, און איך גיי זאגן אמן אויף דיין ברכה אז יעדער איינער וואס הערט דא אפילו וואס הערט נישט דא אלע אידן זאלן האבן מורא'דיג די די דאגה וועגן טעקסעס אויף א ריזן פארנעם, אויף א ריזיגן פארנעם זאלן זיי האבן די דאגה. יא. אקעי. און נאכדעם וועלן די אקאונטענטס וועלן מאכן געלט און דו וועסט מאכן געלט, די גאווערמענט וועט מסתם אויך מאכן אביסל געלט, באט ס'איז נישט עק וועלט.

פיין, א גרויסן גרויסן שכוח ר' חיים.
מיט פארגעניגן.